ברוך השם, מסכת מגילה, דף כ"ה עמוד ב', דער פערדער פרק. זאגט די משנה, בני העיר, די מענטשן פון שטאט, שמכרו רחובה של עיר, וואס האבן פארקויפט די גאס פון שטאט, מען מיינט דיע גאס וואס געפינט זיך לעבן שול, וואס אויף דעם ארט פאסירט אמאל אז מען טוט דארטן דאווענען, אזוי האבן מיר דאך געלערנט אז ביי תענית גשמים ווען מען פאסט ווען עס רעגנט נישט, מוציאין את התיבה לרחובה של עיר, ממילא האט די רחובה של עיר אביסל קדושה, ווי ווייטער אין גמרא וועלן מיר האבן אין מעמדות אויכעט אז עס איז דאך געווען איינגעטיילט פון די אידן פֿיר און צוואַנציק מעמדות, אז דאס הייסט יעדע איד האט באלאנגט צו א אנדער מעמד, און ווען דער אזוי ווי די כהנים איז געווען פֿיר און צוואַנציק משמורות, און די מענטשן פון די מעמדות האבן זיך צוזאמענגענומען אין די שטאט פון דעם ראש המעמד, און זאגט דער רש"י מסתמא האבן זיי, ס'איז געווען אסאך מענטשן, מסתמא האבן זיי געדאווענט אין גאס אין רחובה של עיר, רש"י זאגט דאס אין גמרא, אדער מען טרעפט נאך א ארט רחובה של עיר, ביי ביכורים ווען מ'האט געגאנגען ברענגען די ביכורים איז מען נישט געגאנגען איינציגווייז, נאר מען איז געגאנגען אלע צוזאמען, זיך צוזאמען געקליבן, אין דער שטאט פון דעם ראש המעמד, און עס שטייט דארטן אז זיי האבן גענעכטיגט אין גאס, זענען נישט אריינגעגאנגען אין קווארטירע. דער טעם אויף דעם איז איינפאך, מענטשן זאלן זען עס טוט זיך, מענטשן מען זאל ארעגלן און אזוי ווייטער, איז ממילא האט דאס אין זיך קדושה. איז לוקחין בדמיו בית הכנסת, פאר די געלט זאל מען קויפן א שול, קיין אנדערע די געלט האט אויף זיך קדושה, א שול מעג איך מיט דעם קויפן, בית הכנסת מען האט פארקויפט א שול, לוקחין תיבה קויפט מען א ארון קודש, תיבה מיינט מען ארון קודש, דא ווי עס געפינט זיך די ספר תורה, ווייל א תיבה האט מער קדושה פון א שול, תיבה מען האט פארקויפט דעם ארון קודש. לוקחין מטפחות, קויפט מען פאר דעם, מטפחות מיינט מען מיט וואס מען טוט איינוויקלען די ספר תורה, די מענטעלע, מטפחות, מען האט פארקויפט די מענטעלעך, לוקחין ספרים, קען מען קויפן פאר די געלט ספרים, ספרים מיינט מען נביאים כתובים, ספרים, מען האט פארקויפט ספרים, לוקחין תורה, קויפט מען פאר דעם געלט תורה. אלץ דערציילט מיר די משנה, א זאך וואס די זאך האט מער קדושה, קען מען נוצן דיע געלט. אבל אבער אם מכרו תורה, אז מען האט פארקויפט א ספר תורה, לא יקחו ספרים, זאל מען נישט קויפן פאר דיע געלט קיין נביאים וכתובים, ספרים לא יקחו מטפחות, מען פארקויפט נביאים וכתובים זאל מען נישט קויפן פאר דעם געלט מענטעלעך, מטפחות לא יקחו זאל מען נישט קויפן תיבה קיין ארון גיין פון דעם, תיבה לא יקחו בית הכנסת, בית הכנסת לא יקחו זאל מען נישט קויפן את הרחוב, פארוואס? ווייל ס'איז דא א כלל מעלין בקודש ולא מורידין אז מיט די געלט מאכט מיט יעדע זאך האט מער קדושה נישט אראפנעמען קדושה, וכן די זעלבע דין איז במותריהן, למשל איך האב פארקויפט ספרים האב איך געקויפט פון די געלט א תורה, דאס מעג מען דאך, און ס'איז איבערגעבליבן פון די אביסל געלט, זאל איך נישט קויפן פון דעם איבערגעבליבענעם געלט א זאך וואס די קדושה איז א קלענערע קדושה? רש"י. רש"י בני העיר שמכרו רחובה של עיר יש בו קדושה, ס'איז אין דעם דא קדושה, כדמפרש בגמרא, הואיל ומתפללין בו, מ'דאוונט דעמאלט בתעניות ובמעמדות, תוספות זאגט דא אז כ'בין נישט גורס מעמדות, ווייל מ'טרעפט נישט ביי מעמדות מ'זאל דאווענען ברחובה של עיר, נאר שטייט בפירוש אז מ'איז אריינגעגאנגען אין שול, עמיר זען ווייטער אין גמרא, איז דעמאלט מ'האט פארקויפט. א זאך וואס איז הייליג דארף מען קויפן, א זאך וואס האט מער קדושה, לוקחים ספרים נביאים וכתובים, ספרים מיינט מען נביאים און כתובים, אבל מכרו תורה קען מען נישט קויפן א זאך וואס האט ווינציגער קדושה, שמעלים בקודש, ביי קודש גייט מען העכער ולא מורידים, נישט אראפ. תוספתא, אזוי שטייט אין תוספתא, מעלין בקודש, דכתיב עס שטייט, ויקם משה את המשכן, משה רבינו האט אויפגעשטעלט די משכן, בצלאל עשה, בצלאל האט געמאכט די משכן, ומשה שהיה גדול ממנו, משה וואס איז געווען גרעסער פון בצלאל'ן, הקימו. דעריבער זעה איך דאך פון דעם אז מעלין בקודש. יעצט ולא מורידין, ווי זעה איך ולא מורידין? דכתיב עס שטייט ביי די מעשה פון קורח'ן ווען מ'האט די צוויי הונדערט און פופציג מענטשן האבן מקטיר געווען קטורת, שטייט דארטן את מחתות החטאים האלה די פייער פאנען פון די וואס האבן געזינדיגט בנפשותם מיט זייער לעבן, ועשו אותם מ'זאל עס מאכן ריקועי פחים דינע בלעכן ציפוי למזבח, כי הקריבום מ'האט עס דערנענטערט לפני ה' פאר דעם אייבערשטן, ויקדשו וגומר ס'איז געווארן געהייליגט, וואס הייסט דאס כיוון שהוקדשו אז ס'איז געווארן געהייליגט, הוקדשו איז שוין געווארן געהייליגט און איך זאג אין מורידים, עד כאן אזוי ביז אהער שטייט אין תוספתא, וכן במותריהם מיינט מען אזוי מכרו ספרים אז מען האט פארקויפט ספרים, ולקחו מ'האט געקויפט ממקצת הדמים תורה, א תורה האט דאך מער קדושה ווי נביאים כתובים, לא יקחו זאל מען נישט קויפן מן המותר פון דעם וואס בלייבט איבער דבר א זאך שקדושתו וואס די קדושה איז פחותה ווינציגער, אפילו פון מותר קען מען אויך נישט קויפן, פון דעם וואס בלייבט איבער קען מען אויך נישט קויפן א זאך וואס האט ווינציגער קדושה. גמרא, אין דער משנה האט מען געלערנט בני העיר שמכרו רחובה של עיר. איז דער דין אז די געלט פון רחובה של עיר האט א קדושה, מען קען נאר קויפן א זאך וואס די זאך האט מער קדושה, אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, זו דברי רבי מנחם בר יוסי סתומתאה, דאס-א זאגט נאר רבי מנחם. סתומתאה וואס רבי האט סותם געווען די משנה ווי ער אבל חכמים אומרים אבער די חכמים זאגן הרחוב אין בו משום קדושה די גאס כאטש מען דאווענט דארט אמאל איז נישט דא אויף דעם קיין קדושה פרעגט די גמרא ורבי מנחם בר יוסי מאי טעמיה וואס איז זיין טעם אז ס'האט קדושה

ורבנן, און די רבנן זאגן, ההוא אקראי בעלמא, דאס וואס מען דאווענט דעמאלט ברחובה של עיר איז דאך ניט קיין שטענדיגע זאך, נאר עס טרעפט אמאל, און פון אמאל רופט זיך נישט אן אז ס'האט קדושה. אין דער משנה האט מען געלערנט, בית הכנסת, אז מען האט פארקויפט א שול, לוקחין תיבה, קויפט מען פאר די געלט א ארון קודש, הייסט דאס אז מען קען פארקויפן א שול? אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן לא שנו, ס'איז נישט געווארן געלערנט דער דין אין דער משנה אז מען קען פארקויפן א שול, אלא בית הכנסת של כפרים, נאר א שול וואס געפינט זיך אין א דארף וואס מענטשן פון דער פרעמד קומען דארטן נישט דאווענען, א פרייוועט שול. אבל בית הכנסת של כרכין, א שול פון גרויסע שטעט, אפילו אלע מעמבערס פון שול ווילן דאס פארקויפן, זענען זיי נישט קיין בעל בתים אויף די שול. כיוון דמעלמא אתו ליה פון די פרעמד קומען דאך דארט מענטשן דאווענען, לא מצו מזבני ליה, קענען זיי דאס נישט פארקויפן, דהוה ליה דרבים, ווייל דאס באלאנגט צו דעם רבים, צו די אלע מענטשן פון דער וועלט וואס ס'קומען דארט דאווענען, און זיי זענען נישט די בעל בתים, אפילו די אנדערע מענטשן האבן נישט צושטייער געבן קיין געלט צום בויען, דאך קען מען נישט פארקויפן. אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט, האי בי כנישתא דמתא מחסיא, די שול פון דער שטאט מתא מחסיא, אף על גב דמעלמא אתו לה, כאטש מען קומט דאך דאווענען פון די פרעמד, מענטשן פון דער גאנצער וועלט, כיוון דאדעתא דידי קאתו, מען קומט דארטן אויף מיין מיין, דאס הייסט איך האב, איך בין דער בעל בית איבער דער שול, אי בעינא, אויב איך וויל מזבנינא לה קען איך עס פארקויפן, אבער דאס האט דעם דין אזוי ווי א בית הכנסת של כפרים. זאגט די גמרא, מיתיבי, כ'וועל דיר פרעגן א קשיא, האבן מיר געלערנט אמר רבי יהודה, רבי יהודה האט געזאגט, מעשה בבית הכנסת של טורסיים, ס'איז געווען א מעשה מיט א שול פון בעל מלאכות, אמאל איז געווען אין די שטעטלעך אז די בעל מלאכות האבן געהאט א באזונדער שול, קצבים האבן געהאט זייער קלויז, שוסטער, דאס איז געווען טורסיים, צורפי נחושת, די וואס האבן געארבעט מיט קופער, שמידן פון קופער שהיה בירושלים וואס איז געווען אין ירושלים שמכרוה לרב לעזער מען האט עס פארקויפט צו רב לעזער'ן ועשה בה כל צרכיו און ער האט דארט עס גענוצט כל צרכיו ס'איז דא צוויי זאכן אז א שול וואס ס'האט קדושה איז איינמאל דא א דין מען טאר עס נישט פארקויפן. און אפילו אין דעם אופן ווי מען קען עס פארקויפן ווען עס ווערט חרוב, בלייבט אפילו ווען עס בלייבט נאך אין דער זאך קדושה אויכעט, אז דער וועלכע האט עס געקויפט קען עס נישט נוצן אויף יעדן תשמיש. איז דא האבן מיר געזען ביידע זאכן, און מען האט פארקויפט די שול, און נאך מער אז עס איז אוועקגעגאנגען ועשה בה כל צרכיו, מען האט אלעס גענוצט עס, והא התם דכרכים הוה, דארט איז דאך געווען אין א שטאט ירושלים, א שטאט וואס מען קומט פון אומעדום, זע איך דאך אז אפילו א שול וואס איז געפינט זיך אין א גרויסע שטאט קען מען אויכעט פארקויפן. ענטפערט די גמרא, ההיא בי כנישתא זוטא הוה, ס'איז געווען א קליינטשיגע שולעכל וואס האט נאר באדינט די די טורסיים, ואינהו עבדוה און זיי האבן דאס געמאכט, זענען זיי אויף דעם בעלי בתים, דעריבער האבן מיר עס נישט קיין דין ווי בית הכנסת של כרכים, נאר עס האט דעם דין ווי א שול פון א יחיד. זאגט די גמרא מיתיבי, כ'וועל דיר פרעגן א קשיא, אין דער פרשה וואו עס שטייט דארט נגעי בתים, ווערט דארט דערמאנט אז די נגע וועט זיין בבית אין דעם הויז ארץ אחוזתכם, אין דעם לאנד וואס איר באקומט א ירושה, זאגן מיר אזוי, אחוזתכם מטמא בנגעים, די חלק פון ארץ ישראל וואס מען האט עס צוטיילט צו די שבטים אלס אחוזה אלס א ירושה, דארטן איז דא א דין אז אויב אין דעם הויז איז דא א נגע גייט אן די דין טומאת נגעים. ואין ירושלים מטמא בנגעים, אבער ירושלים גייט נישט אן די דין פון נגעי בתים, פארוואס? ווייל דער תנא האלט אז ירושלים איז נישט געווארן פונאנדערגעטיילט צו די שבטים, נאר ירושלים באלאנגט צום גאנצן כלל ישראל. אמר רבי יהודה, די קשיא איז ווייטער, אמר רבי יהודה, האט רבי יהודה געזאגט, אני לא שמעתי, איך האב דאס נישט געהערט, אז אז אז ס'גייט נישט אן טומאת נגעי בתים ירושלים, אלא מקום מקדש בלבד, איך האב נאר געהערט אז דעם ארט פון בית המקדש דארט גייט נישט אן נגעי בתים, פארוואס? ווייל דאס איז דאך א הייליגע זאך, און עס שטייט ובא אשר לו הבית, ווי א הויז וואס האט א בעל הבית, און מקדש האט נישט קיין בעל הבית, אבער ירושלים איז מטמא בנגעים, ווייל רבי יהודה האלט אז ירושלים איז יא געווארן פונאנדערגעטיילט צו די שבטים. איז אזוי, וואס זשע זאגט דא רבי יהודה א וועלכע ארט איז נישט מטמא בנגעים נאר מקום מקדש הא אבער בתי כנסיות און בתי מדרשות די בתי כנסיות און בתי מדרשות אז דארט איז דא א נגע אין ירושלים מטמאין איז מטמא אמאי הא דכרכים הוו דו זאגסט דאך אז ווייל אז ס'האט אין דין דכרכים איז באלאנגט צו אלעמען, און אויב עס באלאנגט צו אלעמען דארף דאך דאס נישט מטמא זיין בנגעים, איז לכאורה קומט אויס וואס איז רבי יהודה גייט אראפנעמען צו ער גייט צוגעבן, פון דעם לשון וואס רבי יהודה זאגט לא שמעתי אלא מקום מקדש בלבד, טייטש מען דאך אז רבי יהודה גייט אראפ נעמען יא? אז נישט גאנץ ירושלים איז דא דער דין אין מטמא בנגעים, דער דין גייט נאר אן מקום מקדש, וואס איז די קשיא פארוואס זענען מטמא בנגעים בתי כנסיות און בתי מדרשות, ס'איז באלאנגט דאך ווי מ'זאגט צו אלעמען, ענטפערט די גמרא, אימא, זאג אמר רב יהודה, רב יהודה האט געזאגט, אני לא שמעתי, איך האב נישט געהערט, אלא מקום מקודש בלבד, נאר די ארט וואו ס'איז הייליג, דאס הייסט אז די בתי כנסיות און בתי מדרשות וואס איז הייליג איז נישט מטמא בנגעים, מכח וואס איז נישט מטמא בנגעים? ווייל עס איז דאך של כרכים, אבער אויב אזוי פאסט זיך דאך נישט דאס לשון אלא. איז דאך רבי יהודה מוסיף אויף די חכמים, ווי עט זיין בתי כנסיות און בתי מדרשות וואס זענען ניט אין ירושלים, זענען נישט נישט אין ירושלים, זענען אין אנדערע גרויסע שטעט, איז דאך אויך די זעלבע זאך נישט מטמא בנגעים, איז דאך אמאל רבי יהודה ער נעמט טאקע אראפ, ירושלים נעמט ער אראפ, אבער פון צווייטן זייט. איז ער מוסיף אז ס'איז נישט מטמא בנגעים אלע ערטער שמקודש, אבער דער תנא קמא וועט אפשר מודה זיין דעם דין מקודש, דער תנא קמא אויכעט. דער תנא קמא רעדט נישט פון איבערדעם, איבערדעם וועט ער אויך האלטן דעם דין אז מקום מקודש איז נישט מטמא בנגעים, שטייט דאך נישט ער זאל קריגן אויף דעם. נאר זיי קריגן זיך נאר אויף ירושלים אליין, זאגט ער דו זאגסט גאנץ ירושלים איז נישט מטמא בנגעים, פארוואס? ווייל דו האלסט אז ירושלים איז נישט געווארן פונאנדער געטיילט צו די שבטים, איך זאג נישט אזוי, איך זאג נאר די ארט וואס איז מקודש דאס איז נישט מטמא בנגעים, דאס הייסט מקום מקדש, ס'בתי כנסיות און בתי מדרשות, פרעגט די גמרא במאי קמיפלגי, אין וועלכער סברא קריגט זיך דער תנא קמא מיט רב יהודה'ן? פארוואס האלט דער תנא קמא אז גאנץ ירושלים גייט נישט אהן דער דין פון נגעי בתים, און לויט רב יהודה'ן גייט יא אהן? תנא קמא סבר, דער תנא קמא האלט לא נתחלקה ירושלים לשבטים, ירושלים איז נישט געווארן פונאנדערגעטיילט צו די שבטים, ס'באלאנגט צו אלעמען, אין דעם פסוק שטייט דאך ביי די נגעי בתים בבית ארץ אחוזתכם, דאס וואס איר באקומט א ירושה, און ירושלים איז נישט קיין אחוזה. ורב יהודה סבר, און רב יהודה לערנט, נתחלקה ירושלים לשבטים, דעריבער לערנט ער אז ירושלים איז יא מטמא בנגעים. ובפלוגתא דהני תנאי, אין די זעלבע מחלוקת קריגן זיך דיע תנאים, דתניא האבן מיר געלערנט, מיר דארפן מקדים זיין, מיר האבן דאך פאר יארן דער צייט געלערנט מסכת מידות, דער בית המקדש איז געוועזן די לענג הונדערט זיבן און אכציק אמות, האט מען געמאכט דעמאלט א סימן פ"ז, הונדערט ווייסט מען דאך, איז דער סדר געווען אזוי. עלף וועמער אנהייבן פון מערב זייט, עלף אמות איז געוועזן פון די וואנט ביז דעם בנין, און יעצט די קדשי הקדשים מיט דעם קדשים, דאס הייסט מיט דעם היכל מיט דעם אולם, איז געוועזן הונדערט אמות, איז שוין צוזאמען הונדערט עלף אמות. נאכער גייט צוויי און צוואַנציק אמות וואס איז בין האולם למזבח, האמער שוין וויפיל? הונדערט דרײַ און דרײַסיק, און דער מזבח אליין פארנעמט צוויי און דרײַסיק אמות, איז הונדערט דרײַ און דרײַסיק און צוויי און דרײַסיק האבמער הונדערט פֿינף און זעכציק, נאכער די ברייט פון עלף אמות איז געווען עזרת כהנים, און נאכער איז געווען די ברייט פון עלף אמות, עזרת ישראל איז צוזאמען הונדערט זיבן און אַכציק אמות, נאכער איז געוועזן די עזרת נשים, עזרת נשים דאס איז שוין נישט קיין חלק פון דעם קודש, די רבנן האבן געזאגט ס'זאל זיין הארבער פון אנדערע ערטער, אבער עזרת נשים גייט נישט אריין אין דעם חשבון פון הונדערט זיבן און אַכציק, האט מען דארט געלערנט אין דער ברייתא, מיר ווייסן אז מזרח זייט פון דעם הר הבית האט באלאנגט צו יהודה, מערב זייט האט באלאנגט צו בנימין, און די גרעניץ פון יהודה מיט בנימין איז געוועזן דארטן אויף דעם הר הבית. האבן מיר געלערנט מה היה בחלקו של יהודה, וועלכעס האט באלאנגט צום חלק פון יהודה, יהודה איז דאך געווען אויף מזרח זייט הר הבית, הר הבית ווערט עס אנגערופן די בארג פון בית המקדש, מזרח זייט, נישט די גאנצע הר הבית, נאר די הר הבית פון מזרח זייט ווי מען גייט אריין אין בית המקדש, הלשכות, אין לשכות גייט אריין די רומס וואס געפינען זיך דארטן. והעזרות איז דאך דא עזרת נשים, עזרת ישראל, עזרת כהנים, האבן מיר דא אויסגערעכנט אז פון דער עזרה וויפיל האט באלאנגט צו יהודה'ן? צוויי און צוואנציג אמות. יעצט ומה היה בחלקו של בנימין, און וואס ס'האט באלאנגט צו בנימינ'ן? אולם והיכל ובית קדשי הקדשים. איז אויסגערעכנט די הונדערט אמות פון דעם בנין אולם היכל בית קודש הקדשים, דאס האט באלאנגט צו בנימינען, פארשטייט זיך די עלף אמות וואס איז געווען מערב זייט, אוודאי און אוודאי איז אונז געבליבן, מיר ווייסן די הונדערט עלף און מיר ווייסן די צוויי און צוואַנציק, וואס איז אונז נאך געבליבן וואס מיר ווייסן נישט? מיר ווייסן נישט די צוויי און דרײַסיק. פון מזבח, און אויך ווייסן מיר נישט די צוויי און צוואַנציק בין אולם למזבח. שטייט דא ורצועה היתה יוצאה, א שטיקל ערד איז ארויסגעגאנגען מחלקו של יהודה, פון חלק פון יהודה, ונכנסת, און די רצועה איז אריינגעגאנגען בחלקו של בנימין, אויף דעם חלק פון בנימינ'ען, ובה, און אויף דער רצועה, מזבח בנוי, איז געבויט א מזבח, מיינט מען נישט אז ס'איז געבויט אויף דעם שטיקל דער גאנצער מזבח, נאר דער איין אמה פון דעם מזבח אויף מזרח זייט. האט באלאנגט צו יהודה'ן, איז ממילא איז טאקע פאר דערפאר איז אויף דעם ארט נישט געוועזן קיין יסוד, אויף דער מזרח זייט איז מזרח דרום האט אויך נישט געהאט קיין יסוד. רשי זאגט דאס און תוספות זאגט דאס באריכות, ווייל ס'לשון פון גמרא קען מען דאך טייטשן אז ובה היה מזבח בנוי דער גאנצער מזבח, גיט א קוק ביי תוספות אין מערך קשה, פרעגט תוספות דהא בפרק איזהו מקומן אמר דבקרן דרומית מזרחית לא היה יסוד, לפי שלא היה יסוד אלא בחלקו של טורף בנימין, דכתיב בנימין זאב יטרף, אלמא שכל המזבח בנוי בחלקו של בנימין, ויש לומר זאגט תוספות כאטש דא שטייט ובה היה מזבח בנוי, היינו אותה קרן דרומית מזרחית שלא היה בו יסוד שהיה בחלק יהודה על זה היה מצטער בנימין לבלעה כדי שיהא כל המזבח בחלקו, אבער דער גאנצער מזבח ווי געווען געבויט טאקע אויף בנימינ'ס חלק, ובה והיה בנימין הצדיק מצטער עליה בכל יום לבלעה, בנימין הצדיק האט געהאט צער פארוואס דער גאנצע מזבח וועט נישט זיין אויף זיין חלק, דאס הייסט בנימין הצדיק האט געזען ברוח הקודש וואס עס וועט זיין שפעטער אז דער מזבח וועט זיין אויף זיין חלק א חוץ איין אמה. שנאמר ווי ס'שטייט אין פסוק חופף, ער האט זיך געריבן עליו אויף אים כל היום, א מענטש וואס ער האט צער זאגט דער רש"י טוט זיך רייבן אין די בגדים, שנאמר חופף עליו כל היום, לפיכך דעריבער זכה בנימין, בנימין האט זוכה געווען ונעשה. אושפיזכן לשכינה, בנימין איז געווארן א אורח א גאסט הויז פון דער שכינה, ווייל מיר האבן דאך פריער דא געלערנט אז די מערב זייט די קודש קדשים אולם די קודש קדשים ווי די תורה האט זיך געפונען ווי ס'איז געווען די השראת השכינה דאס איז געווען אין זיין חלק, וואזשע קומט אויס פון דעם תנא זעהן מיר דאך אז דער תנא לערנט אז ירושלים איז יא געווארן פונאנדערגעטיילט צו שבטים, איך זעה דאך אפילו די הר הבית איז געווארן פונאנדערגעטיילט צו שבטים. והאי תנא סבר, און דער תנא וואס מיר וועלן ווייטער לערנען האלט, לא נתחלקה ירושלים לשבטים, ירושלים איז נישט געווארן פונאנדערגעטיילט צו שבטים, דתניא מיר האבן געלערנט, אין משכירים בתים בירושלים, אין ירושלים. קען מען נישט פאררענטן קיין הייזער קיין קווארטירעס פאר די וואס זיי זענען עולי רגל, מען דארף זיי געבן אומזיסט זאלן אריינקומען, ווייל די הויז באלאנגט נישט צו די מענטש, ווייל ירושלים איז נישט געווארן איינגעטיילט צו די שבטים. ר' אלעזר ברב צדוק אומר אף לא מטות, אויך בעטן קען מען נישט פאררענטן, אויך זאגט תוספות איז דעם טעם ווייל די ארט אויף וואס די בעטן שטייען הייסט דאך נישט באלאנגט דאך נישט צו דעם בעל הבית ממילא האט ער נישט די רעכט ער זאל עס פאררענטן א ריכטיגע פאררענטונג. יעצט לפיכך דעריבער. פאר די רענט האט מען נישט באקומען אבער מען האט דאך ווי מען זאגט געהאט נוצן פון די קווארטירע וואו מען איז דארטן געוועזן. עורות קדשים, א איד האט עולה רגל געווען און ער האט געשחט'ן קדשים קלים, תודה צו שלמים, דעמאלט איז דער דין אז די פעל פון דער בהמה באלאנגט צו דעם בעל הבית, בעלי אושפיזין, די מענטשן וואס זיי האבן געגעבן מען זאל זיך ביי זיי אויפהאלטן, נוטלין אותן בזרוע, קענען דאס צונעמען אפילו דער גאסט וויל זיי דאס נישט אוועקגעבן, ער קען אים צווינגען מען זאל אים דאס אוועקגעבן. אמר אביי, האט אביי געזאגט שמע מינה, פון דא איז א ראיה, אורח ארעא, אז ס'איז דרך ארץ'דיג, למישבק איניש, א מענטש זאל איבערלאזן גולפא, די ליידיגע כלי, ומשכא, און די פעל, אויב ער האט דארט גע'שחט'ן א בהמה, באושפיזיה, אזוי ווי מיר זאגן אז אין דער כלי געפינט זיך די משקה אזוי געפינט זיך אין די פעל איז אויך א כלי וואס אין דעם געפינט זיך די פלייש, און פשטות ווייזט אויס פון די גמרא לפיכך אז דא רעדט מען דארטן ווי ער איז זיך מתארח, ער באצאלט נישט פאר דעם ווייל איך זאג דאך אזוי אז לפיכך ווייל מען באצאלט נישט איז עורות קדשים בעלי אושפיזין בזרוע און די זעלבע זאך שמע מינה, און פשטות גייט ארויף אויף דעם אויכעט. רש י, אמר רבא, האט רבא געזאגט, לא שנו, ס'איז נישט געווארן געלערנט דער דין פון דער משנה אז מען טאר נישט אראפנעמען די געלט פון זייער קדושה, און נאך א דין אז מען האט פארקויפט די שול איז די האט עס נאך א קדושה ביי דעם ארט פון דעם לוקח, צוויי דינים זאגט ער דא. ס'דא אזוי, אויב דאס איז בין א בית הכנסת של כרכים איז איין מאל, און ווען איך האב עס פארקויפט איז די בית הכנסת ביי דעם לוקח האט נאך אויך א קדושה, ער קען עס נוצן ווידער אויף א שול, און די געלט וואס געפינט זיך ביד המוכר האט אין זיך אויך א קדושה, איז דאס גערעדט געווארן נאר דער דין. אלא שלא מכרו שבעה טובי העיר, ס'האבן דאס נישט פארקויפט, שבעה די זיבן טובי העיר די אויסגעקליבענע מענטשן פון שטאט, במעמד אנשי העיר, במעמד אנשי העיר מיינט מען נישט אז אלע מענטשן זאלן דארט שטיין, נאר במעמד אנשי העיר טייטשט רש י אז די הסכמה פון די אנשי העיר, וואס הייסט דאס? וואס שטייט במעמד אז מען האט אמאל צוזאמענגעקליבן די אנשי העיר, און די אנשי העיר האבן געגעבן, ווען זיי זענען געווען צוזאמען האבן זיי געגעבן רשות צו פארקויפן, דעמאלט איז דער דין וואס מען לערנט אין דער משנה, אז ס'האט אויף זיך קדושה די געלט, אבל מכרו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר, אויב מען האט עס פארקויפט מיט די הסכמה פון אלע מענטשן. דעמאלט גייט אוועק די קדושה אי פון די שול און אויך פון די געלט, און ער זאגט מער אפילו למישתא ביה שיכרא, אפילו נוצן די געלט טרינקען מיט דעם ביר, ס'איז אויך א חידוש אויב מ'טרינקט ביער ווערט מען דאך שיכור קען מען דאך נישט דאווענען ס'שטערט גאר צו דאווענען און ווי דער ב"ח איז גורס ולמישטח ביה פירי און אויסשפרייטן אויף דעם ארט ווי די שול איז געווען פירות וואס דאס איז נישט קיין מנהג אין שול איז דער ב"ח גורס ולמישטח ביה פירי דא וואס איז פריער געווען די שול מעג איך עס יעצט ניצן אויסשפרייטן פירות שפיר דמי מעג מען. דערציילט די גמרא, רבינא הוה ליה ההוא תילא דבי כנישתא האט דארט געהאט א הויעך ארט פון דעם שול דארטן איז געוועזן א בערגל, אתא לקמיה דרב אשי איז ער געקומען צו רב אשי און אמר ליה ער האט אים געפרעגט מהו למיזרעה צו מעג איך דארט פארזייען אמר ליה האט ער אים געזאגט זיל גיי זבניה קויף דאס משבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר דעמאלט וזרעה דעמאלט וועסטו עס קענען פארזייען רש"י. רמי בר אבא הוה קא בני בי כנישתא, רמי בר אבא האט געבויט א שוהל, הוה ההיא כנישתא עתיקא, ס'איז געווען א אלטע שוהל, הוה בעי למיסתריה, האט ער געוואלט צונעמען די אלטע שוהל ולאתויי ליבני ברענגען ציגל פון דער אלטער שוהל, וכשורי און באלקענס מינה פון איהר פון דער אלטער שול ועיולי להתם און ער וועט עס ברענגען צו דער נייער שול גלייך אריינבילדן יתיב איז רמי בר אבא געזיצן וקא מיבעיא ליה ער האט געהאט א שאלה הא דרב חסדא דאס וואס רב חסדא האט געזאגט דאמר רב חסדא רב חסדא האט געזאגט לא ליסתור בי כנישתא מען טאר נישט צונעמען א שול עד דבני בי כנישתא אחריתי ווען איך האב אויפגעבויט א נייע שול קען איך צונעמען די אלטע שול? וואס איז דער טעם פון דא? התם, דארטן איז דער טעם משום פשיעותא, איך וועל עס צונעמען, אפשר דערוויילע וועט זיין סיבות כ'וועל עס נישט צוריק אויפבויען. און ממילא כי האי גוונא, דער פאל וואס איז דא ביי מיר, וואס ווען איך צונעם דאס טו איך עס גלייך איינבילדן אין דער שול אריין, מאי, ווי דער דין, ער האט נישט געוואוסט פשט אין דעם, אתא לקמיה דרב פאפא, איז ער געקומען פאר רב פאפא'ן ואסר ליה, ער האט אים גע'אסר'ט. לקמיה דרב הונא ואסר ליה נישט ער איז געגאנגען פרעגן נאכאמאל רב הונא'ן, אן דעם ער האט געזאגט רב הונא אז רב פפא האט אים גע'אסר'ט, און ער האט זיך געוואלט מסתמא מפלפל זיין מיט רב הונא'ן צו עס דארף זיין אסור, האט ער אויך גע'אסר'ט. אמר רבא, האט רבא געזאגט, האי בי כנישתא, א שול, חלופה, מען זאל דאס אויסטוישן אויף עפעס אנדערש. טראגט זיך אריבער די קדושה פון דער שול אויף דער אנדערער זאך, וזבונה, אדער דעמאלט ווען איך פארקויף די שול איז חל די קדושה אויף דעם געלט, שרי מעג איך, ווי איז אבער אוגורה איך זאל דאס פאררענטן איז דאך די שול אליין בלייבט נאך אין דער קדושה ומשכונה, אדער איך זאל דאס געבן א משכון און דער וועלכער האט געליגן געלט וועט דערוויילע דאס קאנען נוצן, אסור, טאר מען נישט, מאי טעמא, וואס איז דער טעם, בקדושתה קאי, דארטן ווי איך טוה עס פארקויפן, אויסבייטן אויף עפעס אנדערש, איז דא א אנדער זאך אויף וואס די קדושה זאל ארויף גיין, אבער דא אין דעם פאל בלייבט עס אין די קדושה. ליבני נמי. ציגל, אויכעט, פון וועלכע ציגל? די ציגל פון דער שול, ווי די גמרא וועט באלד ווייטער זאגן, אז ס'איז געווען א שול וואס איז אראפגעפאלן פון דער שול, פון דער מויער פון דער שול ציגל, חלופינהו, זיי אויסבייטן אויף אנדערע ציגל, צו אויף אנדערע זאכן, וזבונינהו, זיי צו פארקויפן, שרי, מעג מען. ווי איז אבער אוזופינהו, זיי אוועקבארגן, אסור, טאר מען נישט. הני מילי, ביי וועלכע ציגל רעדט מען? בעתיקא, א אלטע ציגל וואס זענען שוין געווען געבויט אין שול און זענען אראפגעפאלן פון די מויער פון שול. אבל בחדתא, נייע ציגל, פארוואס רוף איך עס אן ציגל פון שול? ווייל איך האב זיי געמאכט אויף דער דעה פאר די שול. לית לן בה, ארט מען נישט, האט עס נישט קיין קדושה, ואפילו למאן דאמר הזמנה מילתא היא, אפילו דער וועלכער לערנט אז דאס וואס איך טו צוגרייטן די זאך אויף פאר א קדושה'דיגע זאך, באקומט שוין די זאך א קדושה, דער דין פון הזמנה מילתא איז דא ביי אסאך ערטער. למשל אז דער סופר האט צוגעגרייט די שטיקל פארמעט איז צוגעשניטן מיט די מאס אז אויף דעם זאל ער שרייבן די מזוזה צו די פרשיות צו הזמנה, נאך אסאך זאכן, די מחלוקת דארטן איז בהזמנה אז איינער האט געמאכט א בגד פאר תכריכים פאר א מת זאגן מיר אז דער דין איז דאך אז דאס וואס מען נוצט צום מת איז אסור בהנאה, זאגן מיר אז אפילו מען האט עס נאך נישט גענוצט צו דעם מת, נאר מיט דעם וואס איך האב עס צוגעגרייט, כ'האב עס געמאכט א בגד למת, תכריכים פאר דעם מת, איז עס שוין אסור בהנאה, איז אפילו דער וואס ער זאגט הזמנה מילתא היא, אבער דא אויף א ציגל איז אנדערש, וואס איז די חילוק? הני מילי, ווען האלט ער הזמנה איז א זאך? כגון האורג בגד למת, ער האט געוועבט א בגד למת, האט ער זיך שוין דאס געמאכט פאר א בגד, ס'איז שוין יעצט ראוי מען זאל עס ארויף לייגן אויף די מת, זאגן מיר ס'האט שוין דעם זעלבן דין ווי בגד של מת און ס'איז אסור בהנאה. ווי וועט אבער זיין ווען איינער האט נאר געשפינען געמאכט די פעדעם און די פעדעם וויל ער ניצן אויף א בגד? דאס הייסט נישט קיין הזמנה אויכעט, ער האט געמאכט אן הזמנה צו הזמנה, דעמאלט האלט אפילו דער וועלכער לערנט הזמנה מילתא איז דווקא ווען מען מאכט א בגד, אבער דארטן ווען מען טוט מאכן וועבן מאכן די פעדעם איז נישט, איז דא אבער די ציגל. אפילו ער מאכט די ציגל פאר א שול כטווי לאריג דמי, ס'איז גלייך ווי ער טוט שפינען צום וועבן, פארוואס? ווייל אפילו ווען ס'דא שוין די ציגל דארף מען זיך נאך בויען, פעלט זיך נאך א זאך, דער בויען איז ווי דארט די אריגה. וליכא למאן דאמר, און קיינער איז נישט דא וועלכער זאל האלטן אז טווי לאריג זאל דאס הייסן הזמנה זאל ווערן אסור. מתנה, אוועקגעבן די שול פאר איינעם א מתנה בתשמישי חול, פליגי בה רב אחא ורבינא איז דא א מחלוקת, חד אסר, איינער זאגט מען טאר נישט, וחד שרי, איינער זאגט מען מעג. מאן דאסר, דער וואס ער אסר'ט, ווייל ער זאגט אזוי, במאי תפקע קדושתה, מיט וואס וועט אוועקגיין די קדושה, ווען איך פארקויף עס, איך בייט עס איבער, טראגט זיך איבער די קדושה פון די שול און עס גייט אויף די געלט, אויב איך גיב עס אוועק א מתנה, אויף וועלכע זאך וועט זיך איבערטראגן די קדושה? און מאן דשרי דער וואס איז מתיר אי לאו דהוה ליה הנאה מיניה, ווען נישט וואס מען האט געהאט נוצן פון דעם מענטש לא הוה יהיב ליה, וואלט מען דאך עס אים נישט געווען אוועקגעגעבן, הדר הוה ליה איז דאס יעצט מתנה האט דעם זעלבן דין כזביני פארקויפן, אבער לכאורה בלייבט דאך אלץ שווער בשלמא ווען איך פארקויף איז דאך די געלט דא בעין. טראגט זיך איבער די קדושה פון דער שול אויף די געלט, אבער דא די הנאה, די הנאה ווי מען זאגט איז דאך שוין אוועקגעקומען, אפשר וועט מען טייטשן הנאה אז די בית, אה, די שול האט באקומען עפעס פון דעם מענטש א זאך. תנו רבנן האבן מיר די רבנן געלערנט, תשמישי מצוה, די זאך וואס זיי אליין זענען נישט די מצוה, נאר דורך זיי ווערט געטאן א מצוה, נזרקין, קען מען דאס אוועק ווארפן. תשמישי קדושה, דאס וואס טוט באנוצן א זאך וואס די זאך האט אין זיך א קדושה, נגנזין, דארף מען דאס באהאלטן. מען זאל נישט לערנען אזוי איינפאך דעם דין נזרקין וועלן מיר דורכלערנען א סעיף אין שלחן ערוך סימן כף אלף סעיף אלף ציצית תשמישי מצוה הן ציצית הייסט תשמישי מצוה כלומר דאס הייסט שאין בעצמם שום קדושה אין די ציצית אליין איז נישטא קיין קדושה רק שמשתמשים בהן לשם מצוה דורך די ציצית מאכט מען א מצוה לפיכך, דעריבער, אז אין די ציצית אליין איז נישטא קיין קדושה, אחר שנפסקו מן הטלית, נאכדעם זי איז געווארן אפגעריסן פון דעם טלית, יוכל לזרקן אפילו לאשפה, קען מען זיי ווארפן אפילו אין מיסט, אבל כל זמן שהם קבועים בטלית, דעמאלט ווען די ציצית זענען דא אין דעם טלית, אסור להשתמש בהן שום תשמיש של חול, טאר מען מיט דעם נישט מאכן קיין שום תשמיש של חול, כגון צום ביישפיל לקשור בהן שום דבר, צובינדן א זאך צו די ציצית, וכיוצא בזה, ענליכע זאך, משום ביזוי מצוה. ויש אומרים, דער רמ"א אבער זאגט, דאף לאחר שנפסקו, אפילו נאכדעם ווי די ציצית זענען געווארן אפגעהאקט, אפגעריסן פון דעם טלית, אין לנהוג בהן מנהג בזיון לזרקן באשפה, טאר מען נישט זיך פירן מיט זיי אין א מנהג בזיון, זיי ווארפן אין די מיסט. או לכל מקום מגונה אדער יעדע מיאוסן ארט, אבל יוכל לזרקן שלא במקום מגונה, מען קען זיי ווארפן א ארט וואס איז נישט מיאוס, ואין צורך לגנזן, מען דארף זיי נישט קובר זיין באהאלטן, לפי שאין להם קדושה, ווייל זיי האבן נישט קיין קדושה. ואף על פי שהלכה כסברה ראשונה, כאטש די הלכה איז ווי די ערשטע סברה מ'איז מיקל, מכל מקום פון דעסטוועגן המחמיר ומדקדק במצוות, תבא עליו ברכה, דער וואס איז מדקדק זיי נישט ווארפן במקום מבוזה, זאל קומען אויף אים א ברכה, ויש בעלי הנפש, ס'איז דא מענטשן, שמחמירים זענען מחמיר לגנזן, צו באהאלטן די ציצית, או להניחן תוך ספר אחד לסימן, אז מען וויל מאכן א סימן אין א ספר לייגט מען אריין די ציצית, הואיל ונעשה בהם מצוה אחת, ווייל אדורך די ציצית איז געווארן געטאן איין מצוה, יעשו בהן מצוה אחרת, זאל מען זיי מאכן מיט זיי א צווייטע מצוה. תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט, תשמישי מצוה, די זאכן וואס מען באדינט צו א מצוה נזרקין, ווארפט מען עס אוועק, און דער רמ"א זאגט אז מען זאל עס נישט ווארפן אויף א מקום בזיון, תשמישי קדושה, די זאכן וועלכע עס באדינט א קדושה'דיגע זאך, טאר מען נישט אוועקווארפן, נגנזין, דאס דארף ווערן באהאלטן. ואלו הן תשמישי מצוה, די זאכן הייסן תשמישי מצוה, סוכה, די האלץ פון סוכה, לולב, שופר, ציצית. דאס הייסט תשמישי מצוה, מיט דעם חפץ האט מען געטאן א מצוה, אבער אין חפץ אליין איז נישטא קיין קדושה, ואלו הן תשמישי קדושה, דאס הייסט תשמישי קדושה, דלוסקמי, די, א זאק ספרים וואס מען האלט אין דעם זאק ספרים צי תפילין און מזוזות, דאס הייסט תשמישי קדושה, און דלוסקמי טייטשט רש"י אז דאס איז פון לשון זאק, א בייטל. יעצט ותיק של ספר תורה תיק ווערט אנגערופן א באקס וואס אין דעם האלט מען די ספר תורה, ונרתיק של תפילין רצועותיהם, תיק און נרתיק איז איין זאך, נאר תיק ווערט אנגערופן ווען עס איז א לענגעכדיגע זאך הייסט עס תיק, און עס איז נישט לענגעכדיג נאר ס'איז ווי מען זאגט ביי די זון שטייט הוציא חמה מנרתיקה דעמאלט הייסט עס נרתיק. אמר רבא האט רבא געזאגט מריש הוה אמינא, אין די ערשטע צייטן האב איך געמיינט האי כורסיא, כורסיא רופט זיך אן די בימה, די שולחן אויף וואס מען ליינט, האב איך געמיינט תשמיש דתשמיש הוא, אז דאס טוט באדינען א צווייטן תשמיש, דאס הייסט אזוי, ווייל אויף דעם שולחן לייגט מען דאך ארויף א טישטעך, קומט אויס אז דער שולחן באדינט די טישטוך, און די טישטוך בתשמיש קדושה. ושרי, איז מעג מען דאס ווען מען זאגט אוועקווארפן, ס'איז נישט דא אין דעם קיין קדושה נאכדעם וואס ס'איז צעבראכן געווארן. כיון דחזינא אז איך האב געזען דמותבי עלויה ספר תורה, מען לייגט אמאל ארויף א ספר תורה אן א טישטוך, אמינא זאג איך תשמיש קדושה הוא, אז דער שולחן איז תשמיש קדושה, ואסור. און ס'האט אין זיך די אלע דינים פון תשמיש קדושה. ואמר רבא, נאך האט רבא געזאגט, מריש הוה אמינא, די ערשטע צייט האב איך געטראכט, האי פריסא, דאס הייסט דער ארון קודש, דאס איז תשמיש פון קדושה, אבער אינעווייניג אין דעם ארון קודש הענגט ארום א פויערהאנג, איז האב איך געמיינט אז די פרוכת וואס איז אינעווייניג אין דעם ארון איז תשמיש דתשמיש, כיון דחזינא אז איך האב געזען דעייפי ליה אז מען טוט עס אמאל איינלייגן ומנחי סיפרא עלויה און מען לייגט אויף דעם ארויף א ספר אמינא זאג איך תשמיש קדושה עס האט דעם דין ווי תשמיש קדושה ואסור אז מען טאר עס נישט אוועק ווארפן ואמר רבא נאך האט רבא געזאגט האי תיבותא דאירפט תיבה ווערט אויך אנגערופן דער ארון קודש, אז דער ארון קודש איז געווארן צעבראכן, מיעבדה מאכן פון דעם א תיבה זוטרתי א קלענערע ארון קודש, שרי מעג מען, אבער כורסייא מאכן פון דעם א שולחן אויף וואס צו ליינען, אסור, טאר מען נישט, ווייל די שולחן האט ווינציגער קדושה ווי דער ארון, און מ'טאר נישט אראפנעמען די זאך פון די פריערדיגע קדושה ואמר רבא, נאך האט רבא געזאגט האי פריסא דבלה דאס וואס מען האט זיך שוין פריער געהאט אין גמרא פריסא אינעווייניג אין דעם ארון הקודש טוט מען איבער די ווענט ארומהענגען אזוין סארט פויערהאנג אז דאס איז געווארן פארפוילט למיעבד פריסא לספרי צו מאכן פון דעם אויכעט א פויערהאנג צו ספרים, שרי, מעג מען, לחומשים, אבער עס מאכן פאר חומשים, חומשים ווערט אנגערופן אז עס איז נישט געשריבן די גאנצע תורה צוזאמען נאר איין חומש, אפילו עס איז בגליון אסור טאר מען נישט, ואמר רבא.

קמטרי דספרי, תשמיש קדושה נינהו, עס האט דעם דין ווי תשמיש קדושה, ונגנזין, ס'ווערט באהאלטן, פרעגט די גמרא פשיטא, א זיכערע זאך, מען האלט דאך אין דעם א קדושה זאך, איז עס תשמיש קדושה, זאגט די גמרא, מהו דתימא, איך וואלט געוואלט מיינען, הני, די קעסטלעך צו די זעק, וואס מען האלט אין זיי די ספרים, לאו לכבוד עבידן, דאס איז נישט געווארן געמאכט פאר דעם כבוד פון ספר, לנטורי בעלמא עבידי, ס'איז נאר געמאכט צו היטן די זאך, וואלט איך געוואלט מיינען עס האט נישט דעם דין ווי תשמיש קדושה, קא משמע לן לאזט ער מיר הערן אז עס האט דעם דין ווי תשמיש קדושה. דערציילט די גמרא א מעשה, ההוא בי כנישתא א שול, דיהודאי רומאי, די ייִדן, זאָגט דער רש"י, וואָס זענען געקומען פֿון רוים אין דער שטאָט מחוזא, און זיי האָבן אין דער שטאָט מחוזא אויפֿגעבויט אַ שול. פֿון וואַנען ווייסט רש"י אַז די מעשׂה איז געווען אין מחוזא? ווײַל ווײַטער ווערט דערמאָנט אַז רבא האָט געפּסקנט די שאלה, און רבא איז געווען אין מחוזא. איז געווען דער סדר אַזוי ווי דאָ איז דאָ לאַנדסלײַט האָבן אָזשעראָווער שול, די שול, איז די ייִדן וואָס זענען געקומען פֿון רוים האָבן אין מחוזא אויפֿגעבויט אַ שול. דהוה פּתיח, די שול איז געווען אפן לההוא אידרונא, ס'איז געווען אפן אין א רום, וואס אין דעם רום לייגט מען אמאל אריין א מת, דהוה מחית ביה מת, ס'איז געליגן דעמאלט אין דעם רום א מת, ממילא אז ס'איז אפן מיט א טיר צו די שול, קען מען דאך נישט די כהנים אריין גיין אין שול אריין, והוו בעו כהני למיעל לצלויי התם, די כהנים האבן געוואלט אריין גיין דאווענען אין שול, אבער ס'איז אפן די טיר, קענען זיי נישט אריין גיין. אתו אמרו ליה לרבא, מ'איז געקומען מ'האט געזאגט רבא, די כהנים ווילן אריין גיין אין שול דאווענען, און זיי קענען נישט, ווייל אין א צווייטע רום איז דא א מת, און די טומאה טראגט זיך איבער דורך דעם רום. אמר להו, האט רבא צו זיי געזאגט, דלו תיבותא, הייבטס אויף דעם ארון קודש אותבוה, און מ'זאל דאס אוועקשטעלן אויף דעם ארט פון דער טיר, ס'איז דא א כלל אזוי, אז א זאך וואס די זאך אליין איז נישט מקבל טומאה, איז דאס חוצץ בפני הטומאה, למשל אז די טומאה טראגט זיך איבער פון איין רום אין דעם אנדערן ווייל עס איז דארט דא א פענסטער, אז איך וועל גיין כ'וועל פארמאכן די פענסטער מיט עסנווארג צי מיט א מלבוש, עס טויג נישט, ווייל א זאך וואס איז מקבל טומאה איז נישט חוצץ בפני הטומאה, האט ער געהייסן מען זאל דארט אוועקשטעלן דעם ארון קודש, וואס וועט זיין בעסער? דלו תיבותא אותבוה, און מען זאל דאס דארט אוועק לייגן, דהוה ליה דאס איז כלי עץ העשוי לנחת, דאס איז א האלצערנע כלי וואס די האלצערנע כלי ליגט אויף איין ארט, מען טוט עס קיינמאל נישט מופן, און וכלי עץ העשוי לנחת אינו מקבל טומאה, נישט מקבל טומאה, אין דעם זעלבן פסוק ווי עס שטייט א זאק שק איז מקבל טומאה שטייט כלי עץ אויכעט זאגן מיר אזוי ווי א שק איז דאך דער סדר מען זאל עס מטלטל זיין מלא וריקן אזוי אויך א כלי עץ ווען איז מקבל טומאה ווען ס'איז א סדר מען זאל דאס טראגן ממילא דאס אליין איז נישט מקבל קיין טומאה וחוצץ בפני הטומאה וועט דאס אפטיילן אז די טומאה זאל דארטן נישט אריין גיין אמרו ליה רבנן לרבא די רבנן האבן געזאגט צו רבא'ן ס'איז נישט קיין כלי עץ העשוי לנחת ס'איז ניט שטענדיק אויף איין אָרט, והא זמנין אַנדערע מאָל דמטלטלי ליה, מע טוט מטלטל זיין דעם אָרון כי מנח ספר תורה עלויה, און מע לייגט אַוועק אַ ספר תורה אויף אים, והוה ליה איז דאָך דאָס שוין גלייך צו אַ זאַק, אַז מיטלטל מלא וריקם, ממילא איז דאָס שוין אַליין מקבל טומאה, איז דאָס נישט חוצץ. האָט רבא געענטפערט, אי הכי אויב אַזוי, לא אפשר איז נישטאָ קיין עצה, אַז די כהנים זאָלן קאָנען אַריינגיין אין שול. אמר מר זוטרא, האט מר זוטרא געזאגט, מטפחות ספרים שבלו, איך האב דארט געהאט אזעלכע טיכלעך וואס איך האב איינגעוויקלט אין דעם ספרים, און דאס איז געווארן פארפוילט, עושין אותן תכריכים למת מצוה, טוט מען פון דעם מאכן תכריכים למת מצוה, אנדערע זאגן לאו דווקא למת מצוה, נאר יעדער מת איז דאך א מצוה מען זאל קובר זיין, דער תוספות זאגט דארטן אין אנפאנג ערשטן פרק כאטש שטייט מת מצוה מיינט אלעמען, וזו היא גניזתן, און דאס בין איך מקיים די גניזה פון דער זאך, די באהאלטונג פון דער זאך, האבן מיר דאך געלערנט אז ס'ווערט פארפוילט תשמישי קדושה דארף מען זי באהאלטן, דאס טו איך עס באהאלטן. טישטעך, וואס מ'טוט אין דעם איינוויקלען. ואמר רבא און נאך האט רבא געזאגט מענטעלעך, ספר תורה שבלה, א ספר תורה וואס איז געווארן פון אלטקייט איז געווארן פארפוילט, גונזין אותו טוט מען דאס באהאלטן אצל תלמיד חכם לעבן א תלמיד חכם, ואפילו שונה הלכות, אפילו דער תלמיד חכם האט נישט באדינט, קיין שימוש געהאט, ער האט געלערנט הלכות, ער האט געלערנט נאר משניות און ברייתות, ס'איז דא א מעלה אין דיע וואס שמשו תלמידי חכמים וואס זיי טוען פארענטפערן די סתירות פון די משנה אויף דער ברייתא און זיי ווייסן די טעם פון דער זאך, נאר אפילו אזעלכע וואס האט נישט דיע מעלה קען מען לעבן איהם קובר זיין. אמר רב אחא בר יעקב, ובכלי חרס, מען דארף עס קובר זיין אין א ערדענע כלי, שנאמר ווי ס'שטייט אין פסוק, ונתתם בכלי חרס, איר זאלט אריין, דארט רעדט זיך וועגן שטרות, איר ווילט האלטן אז דער שטר זאל זיך האלטן א לענגערע צייט, זאלט איר עס לייגן אין א כלי חרס, למען יעמדו ימים רבים. זע איך דאך פון דעם אויך אז אין א כלי חרס האלט זיך די זאך. אמר רב פפא משמיה דרבא, האט רב פפא געזאגט אין נאמען פון רבא'ן, מבי כנישתא פון א ארט ווי מ'דאווענט, לבי רבנן צו מאכן דארט א בית מדרש, שרי מעג מען, ס'איז דאך איינפאך, דאווענען איז דאך א זאך ס'האט א קצבה, און לערנען איז דאך דברים שאין להם שיעור א גאנצן טאג, איז די קדושה פון בית מדרש מערער ווי די קדושה פון א שול, מעג מען דאס משנה זיין, אבער מבי רבנן פון א ארט ווי מען לערנט לבי כנישתא, מען זאל עס מאכן א שול צו דאווענען, אסור טאר מען נישט, אזוי האט געזאגט רב פאפא אין נאמען פון רבא'ן. ור' פפא משמיה דרבא מתני איפכא, ר' פפא האט געלערנט אין נאמען פון רבא'ן פארקערט. אמר רב אחא, האט רב אחא געזאגט, כוותיה דר' פפי מסתברא, דער שכל איז אזוי ווי ר' פפי, אז די קדושה פון א בית מדרש ווי מען לערנט איז מעהר ווי קדושה פון א שוהל ווי מען דאווענט. דאמר רבי יהושע בן לוי, רבי יהושע בן לוי האט געזאגט, בית הכנסת, די ארט מען זאמלט זיך איין צום דאווענען, מותר לעשותו בית המדרש, מעג מען מאכן דאס א ארט צום לערנען שמע מינה, אז אזוי א ראיה, דרש בר קפרא האט בר קפרא גע'דרשנ'ט, מאי דכתיב וואס שטייט אין פסוק, ביי נבוזראדן שטייט ווען נבוכדנצר האט אים געשיקט שטייט דארט וישרף את בית השם. האט פארברענט דער הויז פון אייבערשטן, ואת בית המלך דער הויז פון מלך, ואת כל בתי ירושלים אלע הייזער פון ירושלים, ואת כל בית גדול שרף באש יעדע גרויסע הויז האט ער פארברענט אין פייער, איז דאך א שטייט שוין ואת כל בתי ירושלים וואס מיינט מען בית גדול? בית השם זה בית המקדש, בית המלך אלו דאס מיינט מען פלטרין של מלך דעם פאלאץ פון מלך. ואת כל בתי ירושלים כמשמען די הייזער פון ירושלים, ואת כל בית גדול שרף באש, רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי איז א מחלוקת פון רבי יוחנן מיט רבי יהושע בן לוי, חד אמר איינער זאגט מקום שמגדלין בו תורה האט דירעקט פארברענט די ארט ווי מען לערנט, וחד אמר און איינער זאגט מקום שמגדלין בו תפילה אויף דעם ארט ווי מען דאווענט, ווייל אז בזמן שהקול קול יעקב אין הידים ידי עשו האט ער געוואלט דאס מבטל זיין. מאן דאמר תורה, דער וואס ער טייטשט בית גדול, גדול באציט זיך צו תורה, דכתיב שטייט ביי תורה, השם חפץ למען צדקו, דער אייבישטער וויל וועגן זיין יגדיל תורה ויאדיר, שטייט דאך ביי תורה דערמאנט יגדיל. ומאן דאמר תפילה. און דער וואס ער זאגט אז מען מיינט די ארט ווי מען דאווענט, דכסיפי שטייט, ספרה נא דערצייל הגדולות די גרויסע זאכן אשר עשה אלישע וואס אלישע האט באוויזן ניסים ואלישע דעבד ברחמי דעבד ער האט דאך געטון מיט תפילה תסתיים זענען מיר געוואוינט צו טייטשן תסתיים פון דא איז א ראיה רש"י טייטשט דא תסתיים יש סימן פון דעם איז דא א סימן ס'איז די זעלבע זאך נאר תסתיים איז פון די ווערטער סימן. אז דרבי יהושע בן לוי הוא דאמר רבי יהושע בן לוי זאגט מקום שמגדלין בו תורה אז בית גדול מיינט מען דארט מ'איז מגדל תורה אז דאמר רבי יהושע בן לוי בית הכנסת מותר לעשותו בית המדרש זע איך דאך פון דעם אז בית המדרש איז מער א קדושה דא ווי מען לערנט איז מער קדושה ווי מען דאווענט שמע מינה אז אזוי א ראיה און רבי יוחנן גאדעל און רבי יוחנן וואס ער קריגט אויף דעם איז רבי יוחנן האלט דאך ביי אז תפילה זיכער, ווייל די גמרא זאגט דאך אין ברכות ספק התפלל ספק לא התפלל, זאגט די גמרא דאך דא א שאלה צו זאל נאכאמאל דאווענען, איז רבי יוחנן זאגט והלוואי שיתפלל כל היום כולו, רבי יוחנן איז מחשיב דעם ענין פון תפילה. רש י. וואס איר פרעגט וואס איז די היתר ארויפצולייגן אויף דעם שולחן ווי מען לערנט ארויפצולייגן דארטן א סידור, ס'איז דאך געווארן מיוחד די טישטעך נאר אויף א לייגן אויף דעם א ספר, קען איך פרעגן נאך מער, ס'איז דא אנדערע ערטער א מנהג אז די חופה מאכט מען פון א פרוכת, וואס איז די היתר? צו פון א טישטעך מאכט מען די חופה, וואס איז די היתר? נאר בכלל וועגן א סידור איז נישט קיין שאלה, לכאורה, דער תפארת ישראל דא אויף דער ערשטער משנה פון דעם פרק ברענגט אראפ דעם טז, דער טז זאגט אויף עטליכע ערטער אז די אלע ספרים וועלכע זיי זענען געדרוקט האבן זיי די זעלבע זאך פון קדושת ספרים, קען מען זאגן אז ס'איז געווארן געמאכט די טישטעך אויף וואס מ'לייגט די ספר איז האט אין זיך קדושה אט אי אויף ספר תורה אי אויף ספרים, נאר עס איז ריכטיג די ספרים איז די קדושה קלענער ווי א ספר תורה, ווייל מיר זעען דאך אפילו חומשים וואס זענען געשריבן אויף פארמעט איז ווינצקער זייער קדושה, ער ברענגט אראפ אפילו די חוות יאיר וויל זאגן אין א תשובה, זאגט דער תפארת ישראל אז די געדרוקטע ספרים האבן נישט קיין קדושה, נאר אין שלחן ערוך סימן קנ ד סעיף ח רעדט זיך שוין פון דעם ענין, שטייט דארט אזוי, דער מחבר זאגט, הארון וכל מה שעושים לספר תורה, דער ארון הקודש ווי מען האלט די ספר תורה, און אלעס וואס מען מאכט פאר די ספר תורה, מועיל בו תנאי להשתמש בו שאר תשמיש, העלפט אויף דעם א תנאי אז מען זאל עס נוצן אן אנדער תשמיש. יעצט אפילו דחול, מען קען נוצן אפילו א תשמיש פון חול, פארשטייט זיך א תשמיש מגונה, זאגט דער מגן אברהם אין סימן קנ ד סעיף קטן י ד, אויף א תשמיש מגונה העלפט נישט קיין תנאי, הגה, זאגט דער רמא, ונהגו ליהנות בכמה הנאות מדברי קדושה, מען פירט זיך מען האט הנאה אסאך זאכן פון זאכן וואס זענען הייליג, כגון מטפחות של ספרים, ושולחן שבבית הכנסת, די טישטעכלעך וואס מען וויקלט די מענטעלעך פון די ספרים, און די שולחן פון שול, און מעילים של ספר תורה, מעילים דאס איז די מענטעלעך וכתבו הטעם, וואס איז דער טעם פארוואס מעג מען זיך מיט דעם נוצן, ס'איז דאך תשמישי קדושה, משום ווייל דכיוון שנהגו כן, מ'פירט זיך דאך אזוי, ממילא ואי אפשר ליזהר, מ'קען נישט זיין געווארנט, לב בית דין מתנה עליהם מעיקרא, כדי שלא יבואו בני אדם לידי תקלה, כדי

און די משנה ברורה ברענגט אראפ דאס איז פון תרומת הדשן, די תרומת הדשן פירט דארט אויס, נדחקתי איך האב זיך אריינגעלאזט אין דוחק כדי ליישב קצת אביסל פארענטפערן מה שאין העולם נזהרים, ווייזט אויס אז ס'איז ראוי, ס'איז גלייכער ווען מען מנדב א זאך צו דער שול אדער ווען די גבאים קויפן א זאך זאלן זיך נעמען דעם תנאי אויס.